לזכות התמים משה שיחי' גורארי' לרגל בואו בקשרי השידוכים עם בת גילו שתחי' בשעה טובה ומוצלחת. אחת השיחות דהתוועדות, ו' תשרי תשמ ח.
האט זיך פריער גערעדט אנטקעגן ענין התשובה אז דאס איז ניט ווי אין לשונות בני אומות העולם. אז עס ווערט אנגערופן בשם חרטה ווי בכל לשון ולשון, נאר אין לשון הקודש, וואס דאס איז דאך דער לשון שבו נברא העולם, און ווי דער רמבן שרייבט אז דאס איז ניט א לשון וואס די שמות שבו זיינען הסכמיים, נאר וואס דען זיי באווייזן אויפן תוכן הדבר, און ווי דער של ה זאגט אויפן פנימיות הדבר און אויפן שרש ומקור הדבר. איז ווערט דער ענין פון חרטה האבן אויף די מעשים בלתי טובים, וואס ס'דארף דאך זיין אויף דערויף חרטה גמורה על העבר און קבלה טובה להבא, ווערט די מצוה און דער ענין אנגערופן ניט בשם חרטה נאר בשם תשובה. וואס דאס איז ניט נאר אן אנדער נאמען, אבער דען דאס א הופכית'דיגער נאמען. חרטה כפשוטו איז דער טייטש, אז ער גייט אוועק פון אן ענין ביי וועמען ער האט געהאלטן ביז דעמאלט, און פארנעמט זיך אויף א נייער זאך מיט א נייעם וועג. אט דאס איז די זאך פון חרטה. דער טייטש אפטייטש פון תשובה איז פונקט דער היפך, תשובה איז דער טייטש ניט ער קומט צו א נייע זאך, נאר ער קערט זיך אום צו דער זאך, וואס דאס איז דאך דער תשובה פון די מקור פון והשיב און פון ושב. וואס אט דאס איז דאך דער אפטייטש אז דאס איז דער זעלבער ענין פון הרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה, אז וויבאלד אז פון דארטן איז נתנה, איז על ידי תורה ומצוות קערט ער זיך אום צו זיין שרש ומקור, און אט אזוי איז אויך די פשוטם של דברים, בשעת א איד האט חרטה אויף אן עבירה, חרטה גמורה, און איז מקבל אויף זיך מכאן ולהבא טון א מצוה, איז דאס ניט וואס ער האט חרטה אויף זיך, נאר אדרבה ער קערט זיך אום צו זיין פנימיות, צו זיין עצם ומקור. וואס דאס איז דאך ווי גערעדט כמה פעמים אז די ענינים פון מוסר און פנימיות התורה און טעמי תורה קומט עס אראפ ביז אין הלכה בפועל, אט דאס איז דאך די הלכה וואס א גט מעושה על פי בית דין ווערט עס אנגערופן לרצונו, איז דער רמב ם מסביר אז בשעת א איד טוט אן עבירה טוט ער היפך טבעו, נאר יצרו הרע אנסו, און בשעת ער קערט זיך אום און טוט עס, מאיזה טעם שיהיה, איז ניט ער האט חרטה אויף זיך, נאר ער קערט זיך אום צו זיין אמת'ן רצון. וואס דערפאר איז ביי די ענין פון עשרת ימי תשובה איז דאס ניט עשרת ימי חרטה אויפן עיקר, נאר דאס אדרבה דאס איז דער תשובה, דער אומקערן זיך צו דעם עצם ועיקר. און אט דערויף איז דאך דא די ענינים ווי גערעדט פריער, אז מען דארף צוזאמענקלייבן די מחשבות, דיבור און מעשה זיינע, וואס איז געווען במשך השנה מפוזר ומפורד, אין פֿערשידענע זאַכן, אַז זיי זאָלן צוזאַמענגעקליבן ווערן אין אַן אופֿן פֿון הקהל אויף ללמוד תורה ולקיים מצוות ולקיים רצון הבורא, וואָס דורך דערויף טוט זיך דורך דער ענין פֿון תשובה ניט נאָר מכאן ולהבא, נאָר אויכעט אויפֿן עבר פֿון זדונות מאַכן שגגות ביז פֿון זדונות מאַכן זכיות. וואס על דרך זה איז דאך דער כלל אין מדרש אז דער אייבערשטער זאגט אז די מצוות וואס ער האט אנגעזאגט אידן מקיים זיין איז ער זיי אויכעט מקיים, איז במילא איז דערפון פארשטאנדיג אז ס'איז שייך דער זעלבער ענין אויכעט בנוגע להקדוש ברוך הוא. פרעגט מען דאך אויף דערויף די קשיא ווי אזוי איז שייך ביי דעם אייבערשטן תשובה, ס'איז דאך הכל גלוי וידוע לפניו, נאר וואס דען די גמרא זאגט דאך אין סוכה וואס מען האט גערעדט בנוגע סיום מסכת זו, אז שלשה אשר הקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם בכל יום, און איינע פון זיי איז דער יצר הרע, וואס אויף דערויף זאגט דער אייבערשטער אשר הרעותי, טוט דער אייבערשטער כביכול תשובה און ער איז מבטל די שליטה פון דעם יצר הרע, וואס אין דערויף איז דאך די תשובה אל העיקר והמקור, בשעת דער אייבערשטער האט באשאפן דעם יצר הרע איז אט דאס געווען כמשל המלך ובן הזונה מער נישט ווי אן אויספרואוון א אידן און באווייזן אים די נסיונות על ידי יצר הרע און דער איד זאל זיי ער זאל אים מנצח זיין. קומט אָבער וואָס אין דערויף איז דאָך דער תכלית, אַז דעמאָלט וועט זיין שכרו כפול ומכופּל, ובמילא בשעת מ'איז אינגאַנצן מבטל די שליטה, את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, איז אָטאָ דעמאָלט איז דאָס אויכעט אַ תשובה אל העיקר וואָס דאָס איז עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב. דערנאך קומען אבער אידן צו גיין צו דעם אייבערשטן מיט א טענה אז פארוואס דארף מען דאס מאכן פאר זיי אזוי שווער, דער לימוד התורה וקיום המצוות ועבודת התשובה, זאל דאס דער אייבערשטער מאכן לייכטער פאר זיי. און בשעת ס'קומט צו גיין אן עבד און בעט עס, איז אן אדון אדער ער בייזערט זיך אן אדער ער טרייבט אים ארויס, בשעת ס'קומט אבער צו גיין א בן על אביו און איז זיך מתחנן און זאגט אים אז די עבודה דעם ציווי אביו וויל ער מקיים זיין, נאר דער רבי זאל אים ארויסהעלפן און מאכן דאס אים לייכטער, איז אט דעמאלט האט דער רב קיין ברירה ניט להחליפן באומה אחרת אי אפשר דאס איז זיין קינד קאן ער פון אים ניט ארויסטרייבן חס ושלום, במילא דארף ער זוכן וועגן וויאזוי זיי זאלן זיין בבת זאלן זיין צוזאמען ובשלום ובאחווה וברעות, במילא סוף כל סוף גיט ער אים נאך מבוקשו אויף מאכן אים לייכטער די עבודת התשובה און מעשים טובים, וואס אט דאס איז זיך אויכעט די די די בקשות וואס מען בעט זיינען זיך אין זיך כולל, ניט נאָר די ענינים פון בקשות צרכיו הגשמיים, נאָר זאָל אויכעט זיין דער חונן לאדם דעת, במילא וועט ער דעמאָלט אים זיין לייכטער איבערקומען דעם אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, דערפאר וואס דער אייבערשטער וועט אים געבן חכמה בינה ודעת, ווי מען בעט אין תחילת הברכות בכל יום ויום בתפילת שמונה עשרה. און דערנאך קומט צו און פונקט אזוי ווי א איד דארף צוזאמענקלייבן זיינע מחשבות דיבורים ומעשים לתכלית אחת אז זאל ווערן לעשות רצונך בלבב שלם, אט אזוי דער אייבערשטער בשעת ס'איז דאך דא דער ושב הוי' אלקיך את שבותך, און אם יהיה נידחך בקצה השמים ק משם יקבצך הוי' אלקיך ומשם יקחך, הייבט אן דער אייבערשטער קלייבן אידן, ווי רשי ברענגט אראפ אויפן פסוק ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, אויף ארויסנעמען זיי פון יעדערן פון דעם גלות הפנימי און אויכעט פון דעם גלות חיצוני, וואס דעמאלט איז א איד קומט נאך דעם אייבערשטנ'ס רצון און איז מוסיף אין עבודת התשובה. און אין לימוד התורה וקיום המצוות מתוך הרחבה. בשעת מען זעט אז ס'האט זיך שוין אנגעהויבן די התחלה בזה ובפרטיות אט די וואס געפינען זיך אין די מדינות הידועות וואס דארט איז דער ענין וואס נתונים בשביה וצרה, און ס'איז נאך דא הניצנים נראו בארץ איז דא די וואס מ'האט זיי שוין פון דארט ארויסגעלאזן אז זיי קענען דא זיך עוסק זיין אין ענייני תשובה ותורה ומצוותיו מתוך הרחבה אן סכנות ואדרבה מתוך עידוד ותוספות כח איז דאך א סימן אז ס'איז שוין דא די חרקים אין דעם קעסל און די בקעים אין דעם מסך, און פון די בקעים ווערט פרצות גדולות, ביז וואנעט א פרצה יתר מעשר אמות וואס ס'ווערט שוין ניט אנגערופן בשם פתח נאר ס'בלייבט א פרצה און ס'הייבט אן מבטל זיין דעם גאנצן מסך, ויהי רצון אז זיי זאלן דא מתוך הרחבה מוסיף זיין בכל ענייניהם. אין לימוד התורה וקיום המצוות און מצוות ימים אלה בענין התשובה ומתוך שמחה וטוב לבב, און דורך דעם וועט ארויסגענומען ווערן פון דארטן המונים המונים בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו אז זיי זאלן זיין די התחלה טובה

אז סיי פון צפון און סיי פון דרום און סיי פון מזרח און סיי פון מערב וואו הוי' ברענגט קלייבט מען צוזאמען אידן מיט מתוך הרחבה ומתוך שמחה וטוב לבב ופדויי הוי' ישובון ושמחת עולם על ראשם בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש בישועת השם כהרף עין